נו, ווי גייט עס, קינד? האָט ער זי געפֿרעגט. איר רויטלט זיך נאָך אַלץ, קליינע שוועסטער? ניין, הער דאָקטער, האָט טערעזע געענטפֿערט, אָפּגיסנדיק זיך מיט רויטקייט. אַן אַנדערש מאָל איז ער געווען צו איר פֿאָטערלעך. איר זײַט אַנעמיש, קליינע, האָט ער איר געזאָגט. ס'גאַנצע בלוט האָט איר אין פּנים. איר דאַרפֿט אויף זיך מער אַכטונג געבן. וואס זאל איך טון, הער דאקטער? האט טערעזע געפרעגט. טרינקען מילך, האט דאקטער קארנאווסקי געגעבן אן עצה, אדער נאך בעסער דערפון איז חתונה צו האבן. דאס איז דאס בעסטע מיטל פאר אנעמישע מיידלעך. טערעזע איז געווארן איין שטיק פייער. דאקטער קארנאווסקי האט אנגעהאלטן זיין שפאסיגן טאן. וואס איז, קליינע? איר האט גארנישט קיין בחורים וואס זענען פארליבט אין אייך? או, געוויס, האט טערעזע געענטפערט שטיל, אבער עס קען גארנישט דערפון ארויסקומען. גאר אזוי? האט דאקטער קארנאווסקי נישט פארשטאנען. פארוואס? נו, ווייל, ווייל איך בין נישט פארליבט אין קיינעם פון זיי, הער דאקטער, האט טערעזע געשטאמלט. אליין א געפרואווטער דאקטער קארנאווסקי פונדעסטוועגן געמאכט חוזק פון ליבע. אומזין קליינע האט ער גערעדט ווי אן אלטער דערפארענער מאן, דאס איז געווען אן עסק פאר אונזערע באבעס, נישט פאר מיידלעך נאכן קריג. טערעזען האבן די פארשוועכנדיקע רייד קעגן ליבע אזא ברי געטאן אז זי האט פארגעסן אין איר אונטערטעניקייט און זיך אויפגעקאכט. איר דארפט אזוי נישט רעדן, הער דאקטער, האט זי געזאגט מיט הארץ. פארוואס קליינע? האט דאקטער קארנאווסקי זיך געמאכט תמעוואטע. ווייל, ווייל ליבע איז אייביג, האט טערעזע גערעדט מיט פייער, ליבע איז הייליג! דאקטער קארנאווסקי האט געלאכט אויפן גאנצן קול. איר רעדט ווי א פארליבטע קליינע שוועסטער, האט ער געזאגט שפאסיג. ווער איז דער גליקליכער, אויב איך מעג וויסן? טערעזע האט שוין מער נישט געקענט אריבערטראגן די פיין, און זי איז האסטיג אוועק צו איר ארבעט, הערנדיג הינטער זיך דאקטער קארנאווסקי'ס געלעכטער.

ווי אנעמיש עס איז געווען איר אויסזען, אזוי אנעמיש איז געווען איר פערזענליכקייט. זי האט גאר קיין זין פאר הומאר נישט געהאט, תמיד טויט ערנסט געווען. זי האט נישט פארמאגט קיין איין ווייבערישע כיטריקייט, קיין איין באהאלטן גענגל ווי אזוי צו אינטריגירן, רייצן. אלץ איז ביי איר געווען אפן ווי אויף א טעלער.

אַ קאָמפּלימענט. שײנע בלומען קלײנע, בלױע און אומשולדיקע, װי אײַערע אױגן. ער האָט עס געזאָגט אױף אַ שפּאַס, אָבער טערעזע אין איר ערנסט האָט פֿון דעמאָלט אָן יעדן טאָג אַװעקגעשטעלט בלומען פֿאַר אים. דאָקטער קאַרנאָװסקי האָט זיך אַזױ צוגעװאױנט צו טרעפֿן די בלומען יעדן פֿרימאָרגן אױף זײַן טיש, אַז װי שװעסטער טערעזע איז נישט געקומען אַ טאָג אין שפּיטאָל, האָבן די בלומען אים געפֿעלט.

די שטאַרק העל-בלויע אויגן אירע, אָן אַ פֿונק פֿײַער, האָבן אַפֿילו אָנגענומען וואַרעמקייט אין זײַנע אויגן. אַ קאָמיש ליב באַשעפֿעניש, האָט ער געטראַכט וועגן איר, און אָנגעהאַלטן מיט איר זײַן פֿאָטערלעך שפּאַסיקן טאָן, כאָטש ער האָט פֿאַרשטאַנען, אַז ער דאַרף עס נישט טאָן. איין מאָל, אין אַ שפּעטער נאַכט, האָט ער זי דערזען אַן אַנדערע, אַ נײַע. עס איז דעמאלט געווען א שלעכטע נאכט פאר דאקטער קארנאווסקי. א קימפעטארין וואס פרופסאר לעווי האט איבערגעלאזט אויף זיין השגחה איז פונקט צו האלבע נאכט געשטארבן. דאקטער קארנאווסקי האט נישט געהאט קיין שום סיבה זיך פארווורף צו מאכן. זי איז געווען א הארץ ליידנדיגע און פרופסאר לעווי האט זי אפילו נישט גערן גענומען אין זיין שפיטאל ווייל ער האט קיין גוטס נישט דערווארט און ער האט נישט געוואלט האבן קיין טויטפאל ביי זיך.

ער איז געגאַנגען מיט האַסטיקע טריט, טערעזע האָט געמוזט אונטערלױפֿן אָנצוהאַלטן זײַן שנעלן גאַנג. קײן אײן װאָרט האָט ער נישט אױסגערעדט, בלױז גערױכערט געדיכט. װען זײ זענען דורכגעגאַנגען דעם טירגאָרטן, האָט ער זיך האַסטיק אַװעקגעזעצט אױף אַ באַנק. טערעזע האָט זיך געזעצט עטװאָס אָפּגערוקט פֿון אים. איבערן טונקעלן פּאַרק האָט זיך געשפּרײט אַ טיף-בלױער הימל, באַזעצט געדיכט מיט שטערן.

די מיליארדן גרויסע וועלטן שפרייטנדיג זייער ליכט. מעגליך אז דאס ליכט וואס פאלט איצט אויף זיינע הענט, האט ער געטראכט, איז מיט טויזנטער יארן צוריק ארויסגעשיקט געווארן פון ערגעץ אין הימל, געלאפן מיט דער גיכקייט פון טויזנטער מיילן א רגע, ביז עס איז צוגעקומען אהער צו באלויכטן אן איינזאמע באנק אין א ליידיגן פארק. אזוי ערהאבן און גלייכגילטיג און קאלט באלויכט עס איצט

איך טראכט אז אין אזא נאכט איז גוט צו שטארבן, האט טערעזע געענטפערט שטיל. דאקטער קארנאווסקי האט א בליק געטאן מיט זיינע שווארצע אויגן, וואסער אומזין, האט ער געזאגט. טערעזע האט געקוקט אויף אים מיט ברייט אפענע אויגן, בלויע און פאנטאסטישע ווי דער הימל איבערן פארק. זיי זענען געווען סודות'דיג, פרעמד, און ווי נישט פון דער וועלט. ער האט זי אנגענומען ביי א האנט.

האט עס נאך קיינמאל נישט געטראפן אז א פרוי זאל אים די ערשטע קושן די האנט. וואס טוסטו קינד האט ער פלוצים געזאגט דו, און ער האט צוגעכאפט די האנט זיינע פון איר מויל, א פארלוירענער פארשעמטער. די משפחה קארנאווסקי פון י. י. זינגער, געליינט פון לייב טענצער, המשך פון קאפיטל אַכצן. טערעזע האָט געקוקט אויף אים מיט אויגן, וואָס זענען געווען אַזוי שטאַר און העל, ווי זיי וואָלטן געווען נישט לעבעדיקע, נאָר ווי אַזעלכע, וואָס מע טרעפֿט אָן אויף פּרימיטיווע הייליקע בילדער, איבערגעטריבן בלויע, שטאַרע אויגן, וואָס בעטן אַ גרויס געבעט. ביסט צו ערנסט, מיידל, האָט דאָקטער קאַרנאָווסקי געזאָגט. מע דאַרף נעמען זאַכן פֿילאָזאָפֿיש, קיינמאָל נישט הונדערט פּראָצענט. טערעזע האָט אַראָפּגעלאָזט דעם קאָפּ. איר געבויגענער מיידלשער קאַרק איז געווען איין שטיק הכנעה. איך ווייס, אַז עס איז אוממעגלעך, האָט זי גערעדט מיט אונטערטעניקייט אין איר שטיל קול. איך ווייס, אַז איך בין נישט פֿאַר אײַך, אָבער איך פֿאַרלאַנג אויך נישט קיין שום זאַך. איר וועט דאָך נישט זײַן בייז אויף מיר? דאָקטער קאַרנאָווסקי האָט זי אָנגענומען בײַם קינדערישן קין, וואָס בעט זיך, מע זאָל אים אויפֿהייבן, וואס פאלט דיר איין קינד האט ער איר אויסגערעדט דארף זיין רואיג. לאזט מיך האבן א קינד פון אייך און איך וועל זיין רואיג האט זי גערעדט מיט געבעט כ'וועל אוועק גיין קיינמאל אייך נישט שטערן מער מיט מיר איך שווער אייך.

די שוועסטער אין קליניק זענען געווען אויסער זיך. דאכט זיך א שטילינקע, קען קיין צוויי נישט ציילן, און אלעמען ארויסגעשטעלט פאר נאראנים, האבן זיי גערעדט מיט קנאה וועגן איר און מיט פארדרוס אויפן יונגן דאקטער. געפלאמט פון כעס האט דוד קארנאווסקי, ווען ער האט זיך דערוואוסט וועגן דער שיקסע וואס זיין בן יחיד שלעפט זיך מיט איר ארום, מ'האט אים זייער גוטע שידוכים גערעדט דעם זון זיינעם. אין דער שול וואו דוד קארנאווסקי האט געדאווענט האט אויך געדאווענט דער לאנד שדכן הער ליפמאן וואס האט זיך גערופן דאקטער ליפמאן און שטארק מדקדק געווען אז אלע אנדערע זאלן אים אזוי טיטולירן. אט דער דאקטער ליפמאן, וואס קיינער האט נישט געוואוסט וואו און ווען ער האט שטודירט און פארוואס ער האט א דאקטער טיטל געקרויגן, איז געגאנגען אין לאנגע האר ביז די אקסלען, האט געטראגן א צילינדער און א פרינץ אלבערט אפילו אין דער וואכן, און איז געווען אן אריינגייער אין די בעסטע הייזער פון וועסט בערלין.

פארעהרטער הער קארנאווסקי, עס איז איין ווארעס גליק וואס מען איינמאל אין א לעבן פאקט, און מערקן זי זיך אז די מחותנים זענען נישט אנגעלאפענע נאר דייטשן פון גרויס גרויס גרויספאטער, נעמען זי דאס עהרן ווארט פון דאקטער ליפמאן, ער האט נישט געזאגט קיין ליגן דער שדכנישער דאקטער. כאָטש דוד קאַרנאָװסקי איז געװען אַ צוגערײַסטער פֿון פּױלן, װאָס דאָס איז בײַ די אײַנגעזעסענע ייִדן אין װעסט-בערלין געװען אַ היפּשער פֿלעק, האָבן זײ פֿון דעסטװעגן געװאָלט משדך זײַן זיך מיט זײַן זון, װאָס איז שױן געבױרן געװאָרן אין לאַנד און געאַרבעט בײַ פּראָפֿעסאָר הלוי אין קליניק. זײ זענען גרײט געװען צו געבן אים דעם גרעסטן נדן.

ער זאל נאר האבן שכל דער יונג אונזערער און וויסן וואס אויסצוקלייבן. הלוואי פאטער אין הימל האט לאה קארנאווסקי געזאגט א האפנדיגע, אויפהויבנדיג די אויגן צום געשניצטן סופיט אין עס-צימער. אויסער די אלע אויסרעכנונגען וואס איר מאן האט געהאט, האט זי נאך געהאט איר אייגענעם מאמע'שן באגער וואס גיכער צו זען איר זון אונטער דער חופה. זי איז נאָך אַלץ אױסגעגאַנגען נאָך קינדער, נאָך טוליען עופֿעלעך צו איר ברוסט, און אַזױ װי זי האָט נישט מער געקענט האָפֿן אױף אײגענע קינדער אין אירע יאָרן, האָט זי געװאָלט דערלעבן אײניקלעך, צום ערשט פֿון זון, דערנאָך פֿון דער טאָכטער, אַ װעלט מיט אײניקלעך! אין אײנעם אַ שבת אין דער פֿרי נאָכן דאַװענען איז געקומען די שלעכטע בשורה, ווי אין די פריערדיגע שבתים האט אויך דאס מאל דאקטער ליפמאן באגלייט דוד קארנאווסקי אהיים פון שול, אבער אנשטאט צו דערציילן אים וועגן א נייעם גליק שידוך, האט ער זיך צוגעבויגן צו זיין אויער און אים איינגערוימט א סוד וועגן דער קראנקן-שוועסטער מיט וועלכער זיין בן יחיד פירט זיך ארום.

הער ליפמאן האט זיך בלויז פונאנדערגעלאכט, וואס מען צווייפלט אין זיינע אויסקונפטן וועגן יונגעלייט און מיידלעך. מיט איינער שיקסע שלאנדערט ער זיך ארום. זא וואר איך לעב! האט ער געזאגט שארף און געשאקלט מיט אלע לאקן פון צילינדער ארויס. נא, וואס זאגן זיי יעצט דערצו, פארעהרטער הער קארנאווסקי? דוד קארנאווסקי האט גארנישט געהאט וואס צו זאגן דערויף, אחוץ פילן א ווייטאג אין הארץ. פאר גרויס צרות האט ער גענומען איילן אהיים כדי אויסצולאזן זיין ביטער הארץ צו לאה'ן. שיין נחת האסטו דערלעבט פון זונדל דיינעם! האט ער ארויסגעפלאצט, ווי נאר ער איז איבערגעטראטן די שוועל און אפגעמורמלט דעם גוט שבת אונטער דער נאז. מעגסט זיך גרויס האלטן מיט דעם קדיש דיינעם! א שיקסע האט ער זיך אויסגעקליבן.

מילא וואס א יונגערמאן מאכט זיך נאריש האט זי אויסגערעדט, ווי נאר עס וועט זיך מאכן דער ריכטיגער שידוך מיט מזל וועט ער זי לאזן גיין, וועסט זען מיינע רייד. דוד קארנאווסקי האט זיך נישט געלאזט טרייסטן, איך האב אלעמאל געהאט צרות פונעם יונג און איך וועל ווייטער האבן, האט ער נערוועז געזאגט, איך קען אים בעסער. איינמאל האט נאך דוד קארנאווסקי נישט געהאט אזעלכע טענות צו לאה'ן פאר דער שבת'דיגער סעודה ווי דאסמאל, די פיש זענען געווען פאר אים צו געפעפערט, דאס קאלטע עוף איז געוועזן הארט און קיין אידישן טעם נישט געהאט, אפילו די שבת'דיגע טיי האט אויך געשמעקט ווי די מקווה אין מעלניץ. נו, דערלאנג מיר די מים אחרונים, האט ער געזאגט איבערלאזנדיג די מאכלים אויפן טיש. גלייך נאך הבדלה, נישט איבערבייטענדיג אפילו דעם שבת'דיגן ראק, אויף א וואכעדיגן אנצוג, האט ער זיך געלאזט פארן צום זון'ס בחור'ישע וואוינונג, נישט ווייט פון דער קייזער-אלעע, כדי דורכצוטענה'ן זיך מיט אים ווי עס דארף צו זיין. נישט טרעפנדיג אים אין הויז, איז ער אוועק צו פראפעסאר האלעווי'ס שפיטאל, נאָך לאַנגן אַרומדרייען זיך איבער דער שטילער גאַס הין און צוריק, האָט ער אים דערזען אַרויסקומען געאָרגן, האַנט אין האַנט מיט אַ יונגער פֿרוי, וואָס האָט אים קוים דערגרייכט צום אַקסל. דוד קאַרנאָווסקין האָט גענומען גיכער שלאָגן דאָס האַרץ. ניין, דער ליפּמאַן האָט אים נישט אָפּגענאַרט, האָט ער געזען. אַ וויילע האָט ער נאָכגעקוקט דער פֿרוי ביי זיין זונס אָרעם. ער האָט געוואָלט זען די, צוליב וועמען דער זון זיינער איז גרייט אָנצוּווערן ביידע וועלטן.

האָט ער געפֿרעגט אַן אומרויִקער, טראַכטנדיק ס'ערשטע וועגן דער מוטער. דוד קאַרנאָווסקי האָט אַ לײַכטן שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ צום זונס מיידל, און מיט דער גראַמאַטיקאַלישסטער דײַטש, וואָס ער האָט נאָר געקענט, האָט ער געזאָגט דעם זון, אַז מיט דער מוטער איז גאָרנישט, אָבער ער האָט מיט אים עפּעס זייער וויכטיקס צו רעדן, און ער האָפֿט, דאַס די גנעדיקע דאַמע ווירד זײַן אַזוי ליבנסווירדיק און אַנטשולדיקן אים פֿאַר צונעמען דעם זון פֿון איר ווערטער געזעלשאַפֿט. געארג האט זיך דערמאנט איצט אז ער האט נישט פארגעשטעלט זיין מיידל פארן פאטער, און ער האט עס פרובירט טון איצט. דוד קארנאווסקי האט נישט געהאט קיין חשק זיך אריינצולאזן אין געשפרעכן מיט דעם שפיטאל מיידל. פרויט מיך זייער קענען צו לערנען, האט ער א זאג געטון נאך איידער ער האט רעכט געהערט איר נאמען, גוטע נאכט.

און רואיגער ביטע, כ'זעה נישט קיין אורזאך צו זיין אזוי אומרואיג. דו זעסט נישט און איך זעה יא. האט זיך דוד קארנאווסקי געקאכט און איבערגע'חזר'ט די רייד, איך זעה יא! איך זעה יא!

שריי נישט אזוי, פאטער, האט געארג געזאגט, פארגעסט, אז איך בין נישט מער קיין יונגל. איך ווער נישט נתפעל פון קיין דאקטוירעמלעך, האט דוד קארנאווסקי געענטפערט דערויף, זאגנדיג טאקע נישט דאקטוירים, נאר דאקטוירעמלעך. ווען דוד קארנאווסקי איז אריין אין זיין זונ'ס בחור'שער וואוינונג, און דערזען דעם מיידל'ס בילד וואס איז געשטאנען אויפן טיש לעבן בילד פון זיין לעה'ן, איז ער ארויס פון אלע כלים. אזוי ווייט האלט עס שוין מיט דער שיקסע, האט ער זיך געקאכט, אז האסט שוין זי צוזאמענגעפּארט מיט דער מאמען, להבדיל. גאנצע צוויי שעה איז געגאנגען די מחלוקה צווישן טאטן און זון, אין דעם שפּעטן שבת-צו-נאכטס. דוד קארנאווסקי האט געוואלט אז שוין טאקע אויפן ארט זאל אים דער זון געבן זיין ווארט אז ער רייסט איבער מיט דער שיקסע. מען רעדט אים די גרעסטע שידוכים מיט די אנגעזעהנסטע כלה מיידלעך פון וועסט בערלין, ער האט זיך אויסגעברענגט אויף אים, און ער וועט נישט דערלאזן אז דער זון זאל מאכן א תל פון טאטע מאמע שוועסטער און פון זיך אליין, אלץ איבער א שיקסע פון א שפיטאל, אויב ער האט פארלארן דעם שכל און געהאט עסקים מיט איר, זאל ער איבעררייסן וואס גיכער און ווערן א מענטש, ווי עס שטייט אן דוד קארנאווסקי'ס א זון.

ער וועט עס נישט דולדן מען זאל רעדן באליידיגנדיגע רייד וועגן דעם מיידל זיינעם. דאס איז שוין געווען איבער דוד קארנאווסקי'ס לעצטן פיצל געדולד וואס ער האט נאך פארמאגט, אוועקשטעלנדיג זיך קעגן זון אין דער גאנצער גרויס זיינער, און נאך אויף די שפיץ שיך צוגעבנדיג זיך גדלות, האט ער געפרעגט צארנדיג, איך וויל וויסן וואס דו וועסט מיר טון אז איך וועל יא רעדן ווי איך וויל? אפשר אויספאטשן דעם טאטן? הא? אפשר ארויסווארפן פון שטוב? אז דער זייגער האט אויסגעשלאגן צוועלף, און געארג האט אלץ דעם פאטער נישט געוואלט געבן די האנט אז ער וועט טון זיין ווילן, האט קארנאווסקי גיך אנגעטון דעם מאנטל און געלאזט זיך גיין פון געארג'ס שטוב. גוט, קאנסט אויסקלייבן צווישן דער שיקסע און דעם טאטן, האט ער געזאגט, אדער זי אדער איך. ער האט פאר קיין פאל נישט געלאזט דעם זוהן ער זאל אים העלפן אריינזעצן אין ארבל די האנט זיינע וואס האט אין אויפרעגונג נישט געוואלט אריין אין ארבל לאך, מוחל מוחל האט ער געברומט און ער איז ארויס האסטיג פון דער טיר. ווען ער איז ארויס געקומען אויף דער גראסער האמבורגער שטראסע וואו עס איז געשטאנען דער קליינער דענקמאל פון מאזעס מענדלסאן האט ער זיך אפגעשטעלט און באטראכט מיט חרטה דעם פארטרעט פון זיין רעבן, צוליב וועמען ער איז געקומען אין דעם לאנד. רבי משה האט ער געזאגט, אונזערע קינדער גייען אוועק פון אונז, זייער וועג גייט צו דער שמד. דער פילאזאף האט געקוקט אויף אים א קלוגער, א פארביסענער און א טרויעריגער. רעגן-טראפנס האבן געטריפט פון זיינע געבויגענע אקסלען. קאפיטל נײַנצן. דאָס ערשטע, װאָס איז געקומען דער אלמנה האָלבעק אױפֿן געדאַנק, װען איר טאָכטער האָט זיך פֿאַרטרױט איר װעגן דער ליבע אירער מיטן ייִדישן דאָקטער, איז געװען דער אױסגעפּוצטער הער דרעקסלער, דער ייִד, װאָס האָט געהאַלטן אַן אַפּטײק אין איר הױז און געהאַט שטײן אין זײַן שױפֿענסטער אַ נאַקעטע פֿרױ מיט גומענע זאָקן אױף די פֿיס.

אָט די שאַרפֿע טונקלקייט צוזאַמען מיט שאַרפֿער מענלעכער ברונעטער שיינקייט האָבן שטאַרק צעמישט די אַלמנה האָלבעק און אַפֿילו אַרויסגערופֿן אַ מיידלשע רויטקייט אין אירע אַלטע, צוגעלעגענע באַקן, ווי אַ מאָל אין די יונגע יאָרן, ווען זי פֿלעגט זיך טרעפֿן מיט אַ זייער שיינעם און זייער פֿרעמדן מאַנסביל. דאָס, וואָס זי האָט געוווּסט, אַז דער טונקעלער מאַן איז נאָך אַן אַקושער,

ערגער פון אלץ איז געווען דאס וואס איז איר אנגעפאלן אומגעריכט און גראד אין א טאג פון דער גענעראל רייניגונג אין הויז. פרוי האלבעק איז פון דעם אלעם אזוי צוטומלט געווארן אז זי האט עטליכע מאל פארלארן פון דער נאז די פענסנע אויפן בענדל און עטליכע מאל זי צוריק פארלייגט אויף די אויגן. ענדליך האט זי זיך געכאפט אז זי האט דעם גאסט נישט באגריסט. פרויט מיך זייער זי קענען צו לערענען הער דאקטאר, האט זי געזאגט א צוטומעלטע און אויסגעשטרעקט אים א האנט, אויפהויבענדיג זי העכער אזוי אז דעם יונגנמאן זאל זיין באקוועמער איר די האנט צו קושן ווי זי איז געוואוינט דערצו.

און אין א ווייטערן גרעסערן שמועס זעט אויס ווי עס זאל זיך אויסלייטערן נאך דעם העסליכן וועטער, דענקען זי נישט אזוי הער דאקטער? זי האט דערווארט אן איינשטימיגן ענטפער ווי עס פירט זיך אין אזא פאל, כדי גלייך דערויף צו קענען אריינטראגן כיבוד, אבער דאקטער קארנאווסקי האט נישט געזאגט וואס ער דענקט וועגן וועטער. אנשטאט אינטערעסירן זיך מיטן וועטער וואס דארף זיך אויסלייטערן נאך די העסליכע טעג, האט ער זיך גאר פאראינטערעסירט מיט די גראמען וואס זענען געווען אויסגענעט אויף א הענגענדיג טישטעכל און איבערגעליינט זיי אויפן קול. כאטש ער האט קיין איין שמייכל נישט געטאן, נאר בלויז הויך געליינט די אויסגענעטע גראמען, האט די אלמנה האלבעק דערפילט א חוזק אין זיין קול, ווי ווען אן עלטערער מענטש ליינט איבער קינדערישע זאכן. דאס האט זי באליידיגט. ערגער דערפון איז געווען וואס ער האט צעפלאנטערט די קנויל וואס זי האט גענומען פונאנדערוויקלען אין אנהייבן א שמועס, וואס ער האט צעדרייט איר געווענליכן וועג פון אויפנעמען א מענטשן. זי האט נישט געוואוסט צי מעג זי שוין גיין צוגרייטן קאפי מיט קוכן, נאך בלויז אזא קורצן און נישט בינדיגן געשפרעך, צי זי דארף נאך ווארטן, ווייל עס וועט זיין קעגן דער אנגענומענער עטיקעט. ענדליך האט זי אפגעמאכט ביי זיך אז יא, זי דארף זיך נעמען צום כיבוד. אָנגיסנדיק די שלעכטע נאָך-מלחמה קאָפֿי אין די סאַמע טײַערסטע קאַפֿע-טאַסן, װאָס זי האָט געהאַט אין איר װירטשאַפֿט, האָט זי װידער אָנגעהױבן אַ הײמישן שמועס װעגן דער ערזאַץ-קאָפֿע און װעגן נישט-געראָטענעם נאָך-מלחמהדיקן קוכן, װאָס דאָס איז געװען דער באַליבטסטער שמועס צװישן מענטשן. פֿרױ האָלבעק איז געװען זיכער, אַז איצט האָט זי זיך שױן באַװאָרנט מיט אַ שמועס אױף אַ האַלבער שעה װײניקסטנס.

פרוי האלבעק איז נישט געפעלן געווארן סיי זיין קייען, סיי זיין ווישן די וואנצן מיט סערוועט. פון אירע געסט אין איר הויז, פון גיין צו גאסט אין אנדערע גוטע הייזער, האט זי געוואוסט אז א באלעבאסטע מעג טאקע אוועקלייגן א סערוועט אויפן טיש, דעם סאמע בעסטן און אויסגענעהטן, ווייל אזוי פירט זיך אין גוטע הייזער, אבער א גאסט דארף האבן אין זיך איידלקייט און אים נישט ניצן. באזונדערס אין אזא שלעכטער צייט ווען זייף איז טייער און וואשן קאסט א יקרות. נאך ווייניגער איז איר געפעלן געווארן זיין באגיין זיך מיט דער קאפע און דעם קוכן. ווי א גוטע באלעבאסטע האט זי געפרעגט צי הער דאקטער ווינטשט נאך א קאפע, זיכער זייענדיג אז ער וועט זיך אפזאגן. אבער ער האט נישט אפגעזאגט. געוויס, געוויס, גנעדיגע פרוי, האט ער גערעדט גיך, געזופט גרויסע זופן פון דער צווייטער טאסע און טאקע פארביסן מיט א צווייט שטיקל קוכן. אן לשון איז זי געבליבן, ווען ער האט נאכן לעצטן זופ בלויז איין מאל געדאנקט איר פארן כיבוד. זי איז צוגעוואוינט געווען, אז א גאסט זאל אסאך קאמפלימענטן איר אנזאגן פארן כיבוד. זי פון איר זייט זאל זיין באשיידן און זאגן אז דער קוכן איז נישט געראטן, און דער גאסט זאל נישט לאזן איר רעדן אזעלכע רייד, און האלטן זיך ביי זיינס, אז פאר אזא קוכן, ווי גנעדיגע פרוי מאכט, איז גאר קיין ווערטער נישטא אויסצודריקן זיין גוטסקייט. ווען דאקטער קארנאווסקי האט נישט פרעגנדיג א דערלויבעניש דערויף פאררויכערט א ציגארעט און ארויסגעלאזט א געדיכטן קנויל רויך אי דורכן מויל אי דורך דער נאז, האט ביי פרוי האלבעק אזש געקלאפט דאס הארץ פון אומרואיגקייט. זי האט זיך שוין גארנישט פארלאזט מיט קיין זאך אויף דעם מאדנעם ברונעטן מענטשן, וואס אין זיין רויכערן איז ער געווען אזוי האסטיג ווי אין זיין עסן. פארצערנדיג מיט איין צי שיעור נישט א פערטל פון א ציגארעט, זי האט שטארק מורא געהאט ער זאל נישט פארשיטן מיט אש דעם טעפיך, און זי האט באצייטנס אונטערגערוקט דעם אשבעכער. זי האט אליין נישט געקענט אפמאכן ביי זיך אין קאפ וואס אין דעם מענטשן איז דא מער, שלעכטע מאניערן צי גרינגשעצונג צו איר שטוב. דאס ערגסטע איז געווען וואס זי האט נישט געוואוסט ווי אזוי אריינצוקריכן אין א נייעם שמועס מיט אט דעם טונקל-הויטיגן מענטשן וואס קיינמאל האט זי נאך מיט אזעלכן נאענט נישט געהאט זיך געטראפן. ענדליך האט זי גענומען רעדן וועגן זיין פראפעסיע. הער דאקטאר האט פיל פראקטיק? האט זי געפרעגט. דאקטאר קארנאווסקי האט זיך האסטיג אומגעקוקט. ארבעט איבערן קאפ.

נאך מער, דאס אנרופן זיינס דאס ערשטע געבאט פון די הייליגע שריפטן מיט אזעלכע נישט-לייטישע רייד ווי פראדוקציע, אניאגן, ערזאץ, האט דאס גאנצע בלוט אריינגעטריבן אין דער אלמנה האלבעק'ס פארלעגענע באקן. טערעזע האט געקוקט מיט תחנונים'דיגע אויגן אויף איר געליבטן, ער זאל אזעלכע ווערטער פאר'ן מויל נישט ברענגען פאר איר מוטער. דאקטער קארנאווסקי האט אנגעהאלטן זיין האסטיג רויכערן און רעדן. ער האט גערעדט וועגן קינדער שטערבליכקייט, וועגן געבורט קאנטראל, וועגן ווענערישע קראנקייטן וואס די צוריקגעקומענע קריגסלייט האבן מיטגעבראכט פון דער מלחמה, און אפילו וועגן ממזרים וואס האבן זיך שטארק געמערט אין לאנד ווען די מענער זענען נישט געווען אינדערהיים. אך, דו ליבער הער גאט! האט פרוי האלבעק געמורמלט אפט אין איר פארלעגנהייט.

נעט, נעט, און די אלמנה האלבעק האט ווידער נישט געוואוסט וואס מיט זיך צו טאן, זי האט זיך דערפילט אויסגעלעזט, ווען פון קארידאר האט זיך דערטראגן צום ערשט א פרייליך הינטיש געביל, און באלד דערנאך א מענעריש פייפעריי. דאס קומט הוגו צוריק פון שפאציר, האט זי געזאגט טערעזע'ן, און ארויס אים באגעגענען. דאקטער קארנאווסקי האט א היפשע וויילע געהערט פון קארידאר צוויי פארשטיקטע שטימען. אין א ווייבעריש בעטנדיגע, א צווייטע מענעריש איינגעשפארטע. קיין ווערטער האט מען נישט געהערט, אבער פון קלאנג האט דאקטער קארנאווסקי זיך משער געווען אז דאס גייען דארט אן אונטערהאנדלונגען צוליב אים, און ער האט זיך דערפילט אומבאקוועם. באלד איז אריינגעלאפן א שעפער הונט וואס האט זיך ארויפגעווארפן מיט א ווילדער שמחה, צום ערשט אויף טערעזע'ן און דערנאך אויף דאקטער קארנאווסקין.

הוגא האלבעק האט געזען פאר זיך אסאך שווארצקייט, דאקטער קארנאווסקי האט געזען פאר זיך אסאך העלקייט. פונקט ווי דאקטער קארנאווסקי איז געווען הונדערט פראצענט ציוויל, איז אבער לייטענאנט האלבעק געווען זעלנער פון קאפ ביז די פיס, כאטש אין ציווילע קליידער. עס איז אים געלעגן דאס זעלנערשקייט אין געשטעל, אין קורץ געשארענעם העלן קאפ, אין יעדן ריר פון זיין איבערגעטריבן אויסגעגלייכטן דינעם קערפער,

אבער קיין גרויסן איינדרוק האט דער שוועסטער'ס רייד אויף אים נישט געמאכט. געוויס איז עס געווען עפעס מער ווי צו באגעגענען זיך מיט א ציווילער לויז, אבער נספוילט צו ווערן דערפון איז נישט געווען, צוליב וואס. ווי יעדער פעלד אפיציר האט ער קיינמאל נישט געהאלטן פאר זיינס גלייכן מיליטערישע דאקטוירים אפילו ווען זיי האבן געהאט דעם העכסטן ראנג, זיי זענען נישט געשטאנען ביי אים אויף קיין העכערן שטאפל ווי פעלד גלחים.

ער האט אים נישט טיטולירט מיטן מיליטערישן טיטל נאר הער דאקטאר. ווען דאקטאר קארנאווסקי האט אים נאך געזאגט אז ער איז געווען אויפן מזרח פראנט האט שוין הוגא האלבעק אפילו נישט געהאט קיין חשק צו רעדן מיט אים וועגן די שלאכטן, א זאך וואס איז אים געווענליך קיינמאל נישט נמאס געווארן צו רעדן דערפון. ווי מערסטנס צוריקגעקומענע פון וועסט פראנט האט ער זיך געהאלטן גרויס קעגן די צוריקגעקומענע פון מזרח פראנט וואס אין זיינע אויגן גאר קיין פראנט נישט געווען. זיין אומבאוועגליך פנים האט זיך גלייך געענדערט ווען דאקטער קארנאווסקי האט אים מכבד געווען מיט א ציגארעט. מיט איבערגעטריבענער העפליכקייט האט ער אויסגעבויגן זיין שטייפן לאנגן קערפער, מיט צוויי פינגער אנגענומען דעם ציגארעט, און אזוי פייערליך געדאנקט ווי מען וואלט אים געשאנקען א פארמעגן. עגיפטישע הער דאקטער האט ער געזאגט מבינות'דיג לויטן ערשטן צי. דאס איז וואס איך רויכער געווענליך, הער האלבעק, האט דאקטער קארנאווסקי געזאגט. א דייטשער אבערלייטענאנט קען איצט נישט רויכערן מער קיין עגיפטישע, האט הוגא האלבעק דערויף געענטפערט, און ער האט אויסגעצויגן די לאנגע פיס. דער שטארקער רויך האט אים אויפגעהייטערט, און ער האט גענומען דערציילן וועגן א שטאט אין פראנקרייך אין וועלכע ער איז אריין מיט זיין קאמפאניע אזוי האסטיג אז די איינוואוינער האבן זיך אפילו נישט געריכט און אלץ איבערגעלאזט אין איינעם א פארלאזן הויז האט ער געפונען אויפן טיש א גאנצן פאק עגיפטישע ציגארעטן און אפילו ציגארן, האוואנעס, איינס און איינס. ער האט געהאט א גאטפארדאמט גוטע צייט מיט אט די עגיפטישע. ווי אלע מאל האט ער גערעדט מיט זיין איבערגעטריבן פרייסישן אקצענט, און אפט אליין געלאכט פון זאכן פון וועלכע עס איז קיין סיבה נישט געווען א שמייכל אפילו צו טון.

נאר מיר דאכט זיך אז ער האט אפגעשפארט אן אישיאס קראנקהייט אין די שוץ גרובן אין לינקן פוס, נישט וואר? הוגה האלבעק'ס בלאס פנים איז רויט געווארן ביז די אויערן. ער האט פיינט געהאט אז מען האט אים דערמאנט וועגן דעם פוס זיינעם, פון וועלכן ער האט אפט געהאט יסורים, אבער ער האט זיך באמיט אויסצוהיטן דערמיט. דאָס, װאָס דער גאָטפֿאַרדאַמטער דאָקטער האָט אים מיט זײַנע דורכדרינגלעכע אױגן דערטאַפּט די חולאת זײַנע, האָט אים אָנגעפֿילט מיט צאָרן. דערצו נאָך האָט יענער נישט רעכט אױסגעהערט די פּאַסירונגען זײַנע. אַנשטאָט הערן, האָט ער גראָד געקוקט אים אױפֿן פֿוס, אין זינען געהאַט זײַנע לױזיקע דאָקטערישע געשעפֿטן. אַך, קװאַטש! האָט ער אַװעקגעמאַכט מיט דער האַנט. לױנט נישט צו רעדן דערפֿון. דאָקטער קאַרנאָװסקי האָט בעסער געװאָלט רעדן דערפֿון, װי פֿון פֿראָנט. איך האב אפט געהאט אזעלכע פאלן מיט סאלדאטן אין פעלד שפיטאל, האט ער דערציילט מיט פראפעסיאנעלן אינטערעס. פילע האב איך באהאנדלט מיט זייער גוטע רעזולטאטן. הוגה האלבעק איז שוין געווען איז זיכער אז אט דער אידישער קרעמער וואס האנדלט מיט מעדיצין זוכט אין אים א פאציענט, און ער האט אים באצייטנס געלאזט וויסן אז ער האט נישט געטראפן אין אים דעם ריכטיגן קונה. א דייטשער אבערלייטענאנט איז צופרידן ווען ער האט אויף שלעכטע ציגארעטן אין דער איצטיגער גאט-פארדאמטער צייט, האט ער געזאגט שטאלץ, נישט צו גיין צו דאקטוירים. ער האט אליין הנאה געהאט פון זיין שטאלצן ענטפער און זיך אויסגעצויגן אין דער גאנצער הויך, צו זען דעם קאנע-מאכער'ס אראפגעלאזטע נאז. אבער דאקטער קארנאווסקי האט נישט אראפגעלאזט די נאז, ער האט אפילו זיך נישט צוגעהערט צו זיינע רייד, אנשטאט דעם איז ער גאר האסטיג צוגעגאנגען צום אבער-לייטענאנט לינקן פוס און אומגעריכט אים א קלאפ געטאן מיט דער פויסט אין שלאס ביין צווישן שענקל און רוקן. דונער וועטער! האט הוגה האלבעק אויסגעשריגן אין ווייטיק. אט דאס איז עס! האט דאקטער קארנאווסקי געזאגט, און עס איז שוין שטארק פארלאזט אויך, דאס דארף מען נישט פארנאכלעסיגן. הוגה האָלבעק האָט זיך דערפֿילט לעכערלעך און דעם דאָקטער געהאַסט דערפֿאַר. אַך, קװאַטש! האָט ער געברומט. קומט נישט אין באַטראַכט. דאָקטער קאַרנאָװסקי האָט אים נישט געענטפֿערט אַפֿילו. אַנשטאָט רעדן צו אים, האָט ער גערעדט מיט די װײַבער. מאַדאַם האָלבעק, קען איך קראנקן זון אליין היילן אין שטוב, מיט היימישע מיטלען וואס ער וועט איר פארשרייבן, טערעזע וועט אים אויך קענען מאסאזשירן דעם פוס, וואס דאס ברענגט זייער גוטע רעזולטאטן, ער וועט שוין זאגן טערעזע'ן וואס זי האט צו טון. דאס ערשטע מאל פאר דער גאנצער צייט האט די אלמנה האלבעק דערפילט א ווארעמקייט צו דעם יונגן דאקטער, דאס וואס ער האט בלויז מיטן אויג דערזען הוגא'ס קראנקייט און אנגעבאטן זיך צו היילן אים אומזיסט, האט אים שטארק אויפגעהויבן אין אירע אויגן. דער דאקטאר איז זייער ליבנסווירדיג, האט זי אים געלויבט, זייער! ווי נאר דער גאסט האט זיך געזעגנט און איז ארויס צוזאמען מיט טערעזע'ן, האט פרוי האלבעק אפגערייניגט דעם טיש און שפארזאם צונויפגעשארט אלע ברעקלעך פון קוכן, נאשנדיג די ברעקלעך וואס זי האט מיט א שפיץ פינגער צוגעטראגן צום מויל. האָט זי מיט װײַבערישער פּראַקטישקײט און מאַמעשער זאָרג דערפֿילט, אַז די טאָכטער אירע װעט האָבן אַ גוט פֿאַרזיכערט לעבן בײַ אָט דעם שנעלן און געשיקטן ברונעטן דאָקטער, און זי האָט געזוכט שלום צו מאַכן מיטן געשעענעם פֿאַקט. אײן היפּש נעטער מאַן, האָט זי געמורמלט צום זון, נישט אַזױ, הוגאָ? אײן עכט פֿרעכער יודן-קערל, האָט הוגאָ געענטפֿערט פֿױל. פֿרױ האָלבעק האָט דעם זונס רײד נישט געקענט הערן. כאָטש איר אַליין איז אויך געווען פֿרעמד טערעזעס אויסוואַל צו פֿאַרבינדן זיך מיט אַ מענטשן פֿון אַן אַנדער גלויבן און אויסזען, כאָטש אַליין אומרויִק איבער דעם נײַעם וועג, וואָס איר מיידל האָט אויסגעקליבן, אַנשטאָט צו גיין אין דעם גוטן אַלטן וועג, וואָס איז אויסגעטראָטן פֿון דורות, איז זי אָבער געווען אַ פּראַקטישע באַלעבאָסטע, אַן אויסגערעכנטע און אַ שפּאָרזאַמע, און זי האָט אַלעמאָל גענומען אין באַטראַכט די נוצלעכע זײַט פֿון אַ זאַך. ווי מערסטע ווייבער האט זי שטארק געהאלטן פון דאקטוירים, איבערהויפט פון אידישע דאקטוירים, ווי מערסטע מענטשן אין שטאט. זי איז געווען זיכער אז דער פעאיגער ברוינהויטיגער קארנאווסקי וועט קענען געבן איר טאכטער זייער א גוט און באקוועם לעבן. זיכער וואלט זי מיט טערעזע'ן אנדערש גערעדט ווען איר מאן וואלט געלעבט, און זי וואלט געקענט געבן איר א גוטן נדן און אויסשטייער, אבער אז גאט האט זי געשטראפט, צוגענומען דעם מאן און דאס געלט, און איר טאָכטער האָט געמוזט ווערן אַ קראַנקן-שוועסטער אין אַ שפּיטאָל, דאַרף זי זײַן צופֿרידן דערפֿון, וואָס מע נעמט איר מיידל אָן געלט און מע שטעלט זי מיט אַ מאָל אַוועק אויף אַ הויכן שטאַפּל, פֿון אַ שפּיטאָל-מיידל ביז פֿרוי דאָקטער. פֿרוי האָלבעק האָט אויך געוווּסט, אַז ייִדישע מענער באַהאַנדלען זייער גוט זייערע ווײַבער, זויפֿן נישט און מאַכן נישט קיין סקאַנדאַלן,

און אויסגערעכנט אז די מעלות וועגן היפש אריבער דעם חסרון, און אז דאס עסק לוינט זיך פון אלע זייטן גענומען. באטראכטנדיג באצייטנס דעם ברונעטן מעדיצינער, ווי איינעם פון דער משפחה שוין, האט זי געזוכט לייטזעליקייט פאר אים ביי איר זון. נעם אין באטראכט די לאגע, הוגא, האט זי גערעדט צו זיין פארשטאנד, מיר זיינען ארעם,

זיין פנים איז געווען בלאס און אן אויסדרוק ווי א מאסקע, זיינע העלע אויגן אן ברעמען האבן זיך נישט באוועגט, בלויז פון זיין פייפן האט מען געוואוסט אז ער לעבט. קאפיטל צוואַנציק וויפיל דוד קארנאווסקי האט נישט אנגעזאגט לאה'ן זיין ווייב זי זאל זיך נישט דערוועגן צוצוגיין צו זען דעם קדיש אירן מיט זיין גויע, איז לאה דאך אוועק זען איר זון אין דער וואך פון זיין שמחה. אוודאי האט זי געהאט פארדרוס אויף איר זון פאר דעם צער וואס ער האט געבראכט אין הויז, אנשטאט נחת. אוודאי האט זי אנדערש פארגעשטעלט זיך דעם גרויסן טאג אין איר זונ'ס לעבן. זינט יארן, נאך ווען געארג איז א קינד געווען, האט זי גע'חלומ'ט פון דעם גרויסן מאמישן גליק צו פירן איר קינד צו דער חופה, צו פראווען א חתונה אין דער שול כדת משה וישראל. זינט יארן האט זי געווארט אויף דעם גרויסן נחת צו האבן א שנור וואס זאל איר זיין ווי א טאכטער, פון דעסטוועגן האט זי נישט געקענט אויסמעקן איר אייגן בלוט און פלייש פון הארץ ווי איר מאן האט איר פארלאנגט פון איר. וויפיל קינדער משטיינס געזאגט האט זי דאס געהאט, זי זאל זיך פארגינען איינס אויסצומעקן. איבריגנס האט לאה געוואוסט אז זי איז נישט איינע אין שטאט, ביי אנדערע טרעפן זיך נאך ערגערע זאכן, א קינד בייט אפילו אויס דאס רענדל איבער א ליבע, זי האט נישט געהאלטן ווי איר מאן אז איר זון איז אוועק צו דער שמד, אמת ער האט נישט חתונה געהאט לויטן אידישן דין, אבער אויך לויט דעם גוי'אישן דין חלילה האט ער נישט חתונה געהאט. און טאטע מאמע דארפן א קינד נישט פארשטויסן פון זיך, דערמיט קען מען נאך ערגער מאכן. זי האט דעריבער אויסגעווארט אויף א טאג ווען איר דוד איז אוועק געפארן קיין האמבורג צוליב זיין געהילץ, און אנפארטרויט זי רעבעקא'ן זאל גיין שטילערהייט אן פאטער'ס וויסן צו געארגן אין דער נייער שטוב זיינער.

דאס וואס דער ברודער האט פארבונדן זיך מיט איינער פון אן אנדער גלויבן האט נאך מער ראמאנטישקייט אין זיך געהאט, ראמאנטיק און אוואנטורע וואס איז שטארק געווען דעם מיידל צום הארצן. דערצו נאך איז דאס צוגיין צום ברודער געווען א פארבאטענע זאך, א סוד פאר'ן פאטער, און זי, רעבעקא, איז אין דעם סוד אריינגענומען געווארן. זי איז אזוי אויפגעהייטערט געווארן פון דעם אלעם, אז זי האט ארויסגעווארפן אלע קליידער אירע פון דער געשניצטער שאפע, כדי אויסצוזוכן דאס שענסטע און בעסטע פאר זיך. וואסער קלייד זי האט נישט אנגעטאן, האט זיך אויסגעוויזן אז דאס אנדערע וועט אפשר נאך בעסער איר פאסן, ווען זי וואלט געקענט אלע מיטאמאל אנטאן.

לאה האָט אַ שווערן זיפֿץ געטאָן, גלעטנדיק דאָס זײַד צווישן אירע פֿינגער. מאַמע, וואָס וויינסטו? האָט רעבעקאַ נישט פֿאַרשטאַנען די מוטער. גאָרנישט, טאָכטער, האָט לאה געענטפֿערט אַ פֿאַרשעמטע און מיט אַן אומרויִק געמיט געגאַנגען האַנט אין האַנט מיט איר טאָכטער צו באַגעגענען די פֿרעמדע שנור אירע. זי איז קיינמאל נישט געווען זיכער מיט זיך ביים באגעגענען א נייעם מענטש, נישט מיט זיך, נישט מיט איר שפראך, אין איר אייביגע מורא צי זי מאכט קיין טעות נישט אין דייטש, האט זי די טעות'ן געמאכט, וויסנדיג אז זי מאכט זיי. אפילו מיט די ווייבער פון דער סינאגאגע האט זי נאך אלץ געפילט זיך אומרואיג, אומרואיגער ווי אלעמאל איז זי געווען איצט ווען זי האט זיך געדארפט באגעגענען מיט. אומרואיגער ווי אלעמאל איז זי געווען איצט, ווען זי האָט זיך געדאַרפט באַגעגענען מיט איינער פון אַ פרעמדן שטאַם, וואָס דאַרף איר זיין ווי אַ טאָכטער. כאָטש אין איר לעבן איז איר אָפט אויסגעקומען צו באַגעגענען זיך מיט גויאישע ווייבער, פריער אין איר פאָטערס הויז אין מעלניץ, שפּעטער אין דער נייער פרעמדער שטאָט, כאָטש זי האָט תּמיד געהאַלטן גוייִשע דינסטמיידלעך אין איר שטוב און ווײַבעריש אײַנגעלעבט זיך מיט זיי, נישט ווי מאַדאַם און דינסט, נאָר ווי פֿרוי און פֿרוי, וואָס איינע דער צווייטער טרויט זיך אָן אין ליידן און אין פֿריידן. האָט זי אָבער געפֿילט אַ מורא פֿאַרן מענטשן פֿון פֿרעמדן שטאַם. זי האָט בײַ קיין פֿאַל נישט געקענט זיך פֿאָרשטעלן, אַז זי זאָל אין דער פֿרעמדער שנור דערפֿילן אייגן בלוט און פֿלייש.

מיט אַ שווער געמיט און ציטערנדיקער האַנט האָט זי אָנגעקלונגען אין גלעקל פֿון דער טיר, אויף וועלכער ס'איז געהאַנגען אַ צעטל, דאָקטער קאַרנאָווסקי. זי האָט נישט געוווּסט וואָס צו טאָן מיט דעם היימישן מזל-טובֿ, וואָס אַ מאַמע דאַרף אין אַזאַ פֿאַל זאָגן, וואָרעם די פֿרעמדע וועט עס נישט פֿאַרשטיין. מיט געפֿאַלנקייט האָט זי צוגעטוליעט צו זיך דעם בוקעט בלומען, וואָס זי האָט מיטגעטראָגן ווי אַן אָרעמע קרובֿה, וואָס גייט צו אַ שׂימחה פֿון אָפּגעפֿרעמדטע רײַכע קרובים. אָבער ווי נאָר זי האָט געעפֿנט די טיר, האָט זיך אויף איר אַ העל-האָריק און העל-אויגיק באַשעפֿעניש אַרויפֿגעוואָרפֿן מיט אַזוי פֿיל ווײַבלעכער ליבשאַפֿט און טאָכטערישע קושן, אַז לאה קאַרנאָווסקיס ציטערנדיק האַרץ איז זיך גלײַך צעגאַנגען אין וואַרעמקייט און אין גוטסקייט. מוטער! האָט טערעזע גערופֿן זי צערטלעך און געקושט. דאָס איז עס געווען.

טאָכטער, קינד מײַנס, האָט לאה געשעפּטשעט פֿון גליק. געאָרג איז געשטאַנען אין אַ זײַט און געשײַנט. ער האָט מורא געהאַט פֿאַר דער ערשטער באַגעגעניש צװישן זײַן װײַב און זײַן מוטער, און ער האָט דערפֿילט גרױס דאַנקבאַרקײט צו בײדע פֿאַר זײער לײַכטן צונױפֿקומען זיך.

רוף מיך שוועסטער טערעזע, האט זי געבעטן זיך, איך האב קיינמאל קיין שוועסטער נישט געהאט, און מיר'ן זיין שוועסטער פון איצט אן. טערעזע'ס העל פנים איז געווען איין שטיק גליק, רויטקייט און אויפגעהייטערטקייט. נישט ווייניגער פון לאה קארנאווסקי איז טערעזע קארנאווסקי געווען פול מיט אומרואיגקייט איבער דער ערשטער באגעגעניש מיט געארג'ס מוטער. כאָטש ייִדן זענען איר נישט געווען פֿרעמד, איבערהויפּט ייִדישע ווײַבער, זינט זי איז אָנגעקומען אין פּראָפֿעסאָר הלעוויס קליניק. כאָטש זי האָט נישט געזען קיין אונטערשיד אין ווײַבער פֿון איין גלויבן און ווײַבער פֿון אַן אַנדער גלויבן, וואָרום אַלע זענען זיי געווען גלײַך דערשראָקן בײַם געבוירן, גלײַך געפֿרייט זיך מיט די קינדער, וואָס זיי האָבן געבראַכט אויף דער וועלט, גלײַך געדאַנקט גאָט, ווען אַלץ איז געגאַנגען כּשורה, און גלײַך אומבאַהאָלפֿן געווען אין זייער צער, ווען עפּעס איז געגאַנגען שלעכט און קרום. האט זי אבער אלץ נישט געקענט אויסווארצלען פון זיך די פרעמדקייט און אומצוטרוי וואס זי האט געפילט צו דעם גאנצן מין. געוויס איז עס נישט געווען דער אידישער פראפעסאר הלוי, און אוודאי איז עס נישט געווען געארג, פאר וועמען זי איז גרייט געווען אין פייער און אין וואסער צו גיין. אבער די פרעמדקייט און אומצוטרוי איז געבליבן צו דעם מין. זי האט אים איינגעאטעמט אין הויז, אין שול, אין דער קירכע.

אין דער מינוט ווען זיי האבן זיך דערזען, איז אפגעפאלן יעדער חשד. זיי האבן דערפילט ביידע, דערפילט די קעגנזייטיגע בענקשאפט און ווייבליכקייט און דראנג צו ליבן און געליבט צו ווערן. נאך דעם ערשטן ליבע-אויסברוך זענען זיי גלייך אריבער צו היימישע זאכן, צו הויזווירטשאפט, קליידער, און מער פון אלץ צו מאכלים, וואס גארג האט יא ליב אדער נישט ליב. טערעזע האט היפש זיך גערויטלט ווען זי האט צוגעטראגן טיי און קוכן, קוכן וואס זי אליין האט געמאכט, עס איז אלעס כשר מוטער, האט זי געזאגט פלאמענדיג אינגאנצן, מוטער מעג רואיג עסן, זי האט נישט גלאט גערעדט טערעזע, לאה קארנאווסקי האט געמעגט רואיג עסן אין איר הויז, ווארום כאטש זי איז נישט געגאנגען מיט געארגן אין דער סינאגאגע צו דער חתונה, האט טערעזע זייער ערנסט געגרייט זיך צו זיין א ווייב פון א אידישן מאן. נאָך מער די שנור פֿון ייִדישע עלטערן. זי האָט אויסגעפֿונען אַ דײַטשיש האַנטביכל, וואָס די דײַטשישע ראַבינערס האָבן אַרויסגעלאָזט פֿאַר ייִדישע טעכטער, פֿול מיט דינים וועגן ליכט-בענטשן, זאַלצן פֿלייש און כּשרות, און זי האָט עס מיט גרויס אייפֿער אויסגעלערנט אויף אויסנווייניק. געאָרג האָט געלאַכט פֿון איר לערנען אין די דינים. זי האָט זיך נישט צוגעהערט צו אים. זי האָט נישט געוווּסט פֿון קיין האַלבע זאַכן, טערעזע. אויב זי איז געוואָרן די פֿרוי פֿון אַ ייִד, האָט זי פֿאַרשטאַנען, דאַרף זי זיך צופּאַסן מיט אַלעם צו אים און זײַניקע, מיט געזעצן און מינהגים. לאה קאַרנאָווסקי האָט געקראָגן רויטע ווײַבערישע פֿלעקן אונטער די אויגן פֿון איבערראַשונג, ווען דאָס ווײַבל האָט איר געזאָגט, אַז אַלץ איז כּשר אין שטוב.

ווייסט מאמע, זי וועט נאך ווערן א רעבעצן אין גיכן, האט ער געשפאסט. טערעזע האט ווי תמיד נישט פארטראגן קיין שפאס. שעם דיך, האט זי אים געמוסרט. לאה קארנאווסקין האט אזוי דאס גליק צוגעשפארט צום הארץ, אז זי האט פלוצלינג אראפגענומען דאס שנירל פערל פון איר האלז און עס אנגעטאן דער שנור אירער. טערעזע האָט הכנעהדיק אַראָפּגעבױגן דעם קאָפּ און דער שװיגער אַ קוש געטאָן אין דער האַנט. נײן, דאָס איז צו פֿיל, מוטער! האָט זי געמורמלט פֿאַרשעמט. לאה האָט איר צוגעשלאָסן דאָס שנירל אױפֿן נאַקן. דאָס איז אַ כּלה־מתּנה פֿון מיר, טאָכטער, האָט זי געזאָגט. מײַן מאַמע האָט עס מיר געגעבן צו מײַן חתונה, זי האָט עס געקראָגן צו איר חתונה פֿון איר מאַמע.

אז טערעזע איז פארגאנגען אין טראגן און געארג האט איר מער נישט געלאזט ארבעטן אין פראפעסאר האלעווי'ס קליניק, איז רעבעקקא גארנישט אפגעטראטן פון איר. זי האט אזוי מיטגעלעבט מיט דער שוועגערן, גלייך זי אליין וואלט זיך געגרייט ברענגען א קינד אויף דער וועלט. דוד קארנאווסקי האט יעדעס מאל אויפ'ס ניי געמאכט סקאנדאלן, ווען ער האט זיך דערוואוסט אז זיין ווייב גייט אהין דארטן וואו ער האט איר פארבאטן צו גיין. לאה האָט געטאָן אַלץ אין דער וועלט וויכער צו מאַכן זײַן האַרץ. זי האָט אים דערציילט וועגן דעם ווײַבלס גוטסקייט און פֿרומקייט, כּשרות און די שבתדיקע לײַכטער. דוד האָט נישט געוואָלט הערן. ייִדענע, נישט אין דעם גייט עס, האָט ער געטענהט. עס גייט אין תּוך. דאָס איז בלויז דער אָנהייב, דער ערשטער שטאַפּל צו דער שמד. לאה האָט זיך פֿאַרשטאָפּט די אױערן. בײַס דיר אָפּ די צונג! האָט זי געזאָגט אין שרעק. ברענג עס נישט פֿאַרן מױל! װער איז אַ חכם, װער עס זעט דאָס, װאָס װײַטער װעט זײַן, האָט קאַרנאָװסקי געענטפֿערט. דו מיט דײַן װײַבערישן שכל קענסט עס נישט פֿאַרשטײן, איך זע דאָס.

דוד קארנאוסקי האט נישט געוואלט הערן רבי שפייער'ס עצות. ער האט נישט מער געגלויבט אין די משכילים מיט די צילינדערס פון וועלכע ער האט אמאל געהאלטן א וועלט. זינט דעמאלט ווען אט דער רבי שפייער האט אים אין אן עת צרה נישט געוואלט קענען און זען, האט ער נאך מער קיין הארץ נישט געהאט צו אים, נישט צו אים און נישט צו זיינע פרעדיגס. ער האט אפילו ווייניגער געהאלטן פון אים ווי פון מעלניצער רב וואס האט אים אין שול באליידיגט פאר משה דעסויערס חומש. ער האט נישט איינמאל געטראכט איצט וועגן אט דעם מעלניצער רב, צוליב אים איז ער פון מעלניץ אוועק כדי צו אנטלויפן פון פינסטערניש צו ליכט, פון נארישקייט און אבערגלויבן צו חכמה און ריינער אידישקייט. איצט איז ער נישט געווען אזוי זיכער מער אין דער מעלניצער פינסטערניש און אין דער בערלינער ליכטיגקייט. מער נאך ווי אין די אידן פון אט דעם לאנד אין מערב, איז ער געווען אנטוישט אין די גוים פון ארום. נישט נאר אין דער צייט פון דער מלחמה, נאר אפילו שפעטער, האט ער אסאך בזיונות געהאט אויסצושטיין פון די מענטשן אין דער הויפטשטאט, כאטש ער האט גערעדט דעם ריינסטן דייטש, לויט אלע כללים פון דער גראמאטיק, האט מען אפט אפגעשפאט פון אים צוליב זיין אידישקייט, אפילו באליידיגט גראב, ספעציעל ווען ער פלעגט דארפן אויפמאנען דירע געלט אין זיין הויז.

אויב ער אליין וועט נישט אויסבייטן דאס רענדל וועלן אבער זיינע קינדער זיין גוים, אפשר וועלן זיי גאר זיין שונאי ישראל, ווי עס האט שוין נישט איינמאל געטראפן מיט איבערגעקערטע אידישע משפחות. מער נאך ווי פאר געארגן האט ער מורא געהאט פאר רבקה'ן וואס איז אפגעלעגן גאנצע טעג ביים ברודער אין הויז, געחבר'ט זיך מיט דער שוועגערן דער גוי'ע. ער האט קיינמאל קיין הויכע מיינונג וועגן ווייבערישן מין נישט געהאט. ווייל ער האט געוואוסט זייער נישט באשטאנדיגקייט, זייער לייכטזין, זייער לעבן נישט מיט קאפ נאר מיט הארץ, און ער האט געציטערט אז נאך דעם זון זאל די טאכטער נישט נאכטון זיינע מעשים. איך וויל נישט אז רעבעקא זאל דארט אריינשמעקן, האט ער געשריען אויף לעה'ן קלאפנדיג אין טיש, מילא דו אידענע ביסט שוין אין די יארן, אבער זי איז א קינד, זי וועט אראפ פון גלייכן וועג בא די גוים, לאה האָט געוויינט פאַרן מאַן, ער זאָל ניט זיין האַרט צו די קינדער. זי האָט געבראַכט משלים פון דעם טייטש-חומש פון רות דער מואַבין, וועלכע האָט זיך דערנענטערט צו יידישקייט, און פון איר איז אַרויסגעקומען דוד המלך, און משיח וועט שטאַמען פון איר. דוד קאַרנאָווסקי האָט די ווייבערישע משלים נישט געוואָלט הערן. יידענע!

זיצנדיג אליין אין זיין גרויסן קאבינעט, וואס איז געווען באלייגט מיט ספרים, מיט אלערליי יקר המציאות'ן און אנטיקן, האט ער געזען אז ער איז דער לעצטער פון זיין דור. קיינער וועט מער נישט אריינקוקן אין אט די אלע ספרים וואס ער האט געזאמלט, די גאנצע גרויסע אידישע וועלט, דאס אלץ וואס איז געזאמלט געווארן זינט טויזנטער יארן,

כ'בין שוין נישט קיין יינגל ר' קארנאווסקי, און איך געדענק ווי מיין טאטע עליו השלום פלעגט אויף מיר זאגן אז איך בין געווען א יינגל אן דרך ארץ, און אז ער, ווען ער איז געווען אין מיינע יארן, איז געווען גוט און וואויל. וואס דארף מען מער, אפילו ישעיה הנביא האט שוין געקלאגט דערויף, זין האב איך דערצויגן און זיי האבן געזינדיגט קעגן מיר.

ס'האט ליב אפטון שפיצלעך. אידן האבן געוואלט זיין אידן אין הויז און מענטשן אין גאס. איז געקומען דאס לעבן און האט איבערגעביטן די יוצרות. מיר זענען גוים אין הויז און אידן אין גאס. איז אפשר זענען זיי, די חסידים, געווען גערעכט, ר' אפרים? פרעגט קארנאווסקי. אפשר זענען זיי גאר געווען די חכמים ווייל זיי האבן פאראויסגעזען? אפשר איז רבי משה מענדלסאן געווען שולדיג? רבי אפרים האלט נישט דערפון אז דער חכם איז שולדיג אין דעם וואס נארישע תלמידים טייטשן שלעכט אויס זיינע לערעס.
יו העוו ריעטשד די ענד אוו דיסק סיקס, פליז גאו אן טו דיסק סעווען.